אדער ער זאגט לא כשר, ווי דער ר"ן איז גורס לכשר, דער למד מיט א פתח הייסט נישט. וואס הייסט ס'זאל נישט זיין כשר נאר פסול? מיינט מען דאס זאל זיין קדשים, וואס ביי קדשים פאסט זיך צו זאגן כשרות און פסלות, כאטש ס'איז דאך ביי טריפות פאסט זיך אויך כשר און טריף. נאר סתם נדרים איז להחמיר, ווייל ער וויל דאך מתפיס זיין אין א נדר, זאגן מיר על הדבר הנדור מתכוון. אדער ער זאגט לא דכי, נישט ריין, קען איך עס אפטייטשן אויף קדשים, כ'קען עס אפטייטשן ער איז מתפיס אין תרומה איז אויך די זעלבע זאך, ווען ער גייט מאכן א נדר און ער וויל מתפיס זיין, זאגן מיר אז דעתו להתפיס בדבר הנדור. אדער ער זאגט טהור, טמא, נותר, פיגול, אסור. דער דין איז דאך אזוי, אויב מען איז מתפיס די זאך בדבר האסור, אין א זאך וואס די זאך איז אסור, איז עס נישט קיין נדר. למשל, ער זאגט דעם כיכר זאל זיין. אזוי ווי טריפות, אזוי ווי נבילות, האט ער מתפיס געווען א דבר אסור איז עס נישט אסור, ער דארף עס מתפיס זיין בדבר הנדור, אין א זאך וואס דער איסור איז געקומען דורך א נדר, זאגן מיר אז דיע זאכן וואס זיי ווערן דערמאנט אין דער משנה דאס איז דבר הנדור. נותר פיגול, מיינט ער נישט ער איז מתפיס אין דעם איסור נותר אין דעם איסור פיגול. נאר ער איז מתפיס אין דעם קרבן. נותר ווערט אנגערופן קדשים וואס זענען געבליבן נאכן זמן אכילה, למשל שלמים עסט מען א טאג און א נאכט און א טאג און ס'איז געבליבן אויפן דריטן טאג, צו חטאת אשם מיט די זמן אכילה א טאג און א נאכט ס'איז געבליבן אויף מארגן, פיגול ווערט אנגערופן אז מען האט געטראכט בשעת דעם קרבן האט מען געטראכט מען זאל עס עסן חוץ לזמנו אדער מען זאל עס עסן חוץ למקומו. די אלע זאכן אסור. יעצט האבן מיר א דריטן פאל. כאימרא, ער האט געזאגט אז אויב ער דערקלערט דעם קרבן די כבש פון דעם תמיד כדירים, דיר מיינט מען דער רום אדער לשכת עצים אדער לשכת הטלאים,

פון מזבח, זאכן וואס מען דארף האבן צו די מזבח, למשל ס'איז דארט פארהאנען מזרקות, די מחתות, די מזלגות, אף על פי שלא הזכיר קרבן, כאטש כ'האב נישט דערמאנט קיין קרבן, הרי זה נדר בקרבן. לכאורה וואס האט צו טון ירושלים צו קרבן? נאר דער תנא האלט אז חומת העיר ומגדלותיה דאס איז געקומען פון שירי הלשכה. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט האומר ירושלים לא אמר כלום, אויב ער זאגט אן א כף לא אמר כלום איז עס גארנישט. דער ר"ן פרעגט, וואס איז א חילוק פון טהור ביז דכי? אויב ביי טהור. זאגן מיר, אן א למד ווערט עס גע'אסר'ט, דארף דאך ביי דכי אויך זיין גע'אסר'ט אן א למד, און ווייזן ווייזט דאך אויס אין דער משנה, ס'ווערט גע'אסר'ט דווקא ווען ער זאגט א למד אויכעט. ווען ער זאגט לא דכי, איז דער ר"ן מסביר, אין דער משנה שטייט דריי דינים, אויב ווערט דערמאנט א שם, שם וואס די משמעות פון דעם איז להיתר, למשל די ערשטע זאכן דא, חולין צי כשר, דארף מען דערמאנען אין אנפאנג א למד מיט א פתח, ווערט עס גע'אסר'ט מכח מכלל לאו אתה שומע הן. דארט ווי ער דערמאנט א שם וואס דאס ווייזט איסור און ס'שייך בקדשים, למשל טמא פיגול נותר, דא פאסט זיך נישט צו זאגן א למד מיט א פתח אין אנפאנג, פונקט פארקערט, אויב ער זאגט מיט א למד קען איך דאך זאגן ער מיינט להיתרא, דא אפילו ער זאגט נישט קיין כף ווערט אויך גע'אסר'ט, אפילו לויט רב יודא, ווייל די גמרא זאגט דאך ווייטער די משנה גייט כרב יודא. ווי וועט זיין אזעלכע זאכן וואס די זאכן זאגן נישט אויף קיין דבר אסור, למשל אימרא. דירים עצים דארטן מוז זיין א כף הדמיון, כאטש דאס ווייזט דאך אויך אז ס'איז א זאך פון הקדש, ס'איז דאך אסור, אבער דער נאמען איז נישט אויף דעם שם איסור, ווען איינער זאגט בהמה זו עולה חטאת מיינט ער דאך נישט צו אסר'ן אז מען זאל מאכן דין העולה, דעמאלט מוז זאגן מיט כף הדמיון, אבער דארטן ווי דער שם זאגט אויף דעם איסור טמא פיגול נותר, דעמאלט דארף מען נישט זאגן קיין כף הדמיון. גמרא, פרעג, זאגט די גמרא, סברוה, מ'האט געלערנט אין פשט, מאי לחולין, דאס וואס שטייט אין די משנה האומר לחולין שאוכל לך איז אסור, לא לחולין ליהוי, ס'זאל נישט זיין קיין חולין אלא קרבן, נאר א קרבן, מני מתניתין, ביי ווער איז די משנה? אי רב מאיר, אויב ביי רב מאיר לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, רב מאיר האלט ניט אז איך זאג מכלל לאו אתה שומע הן, אז ווייל מען זאגט דעם לאו בין איך מדייק דעם אפאזיט דעם היפך דתנן מיר האבן געלערנט ביי די בני גד ובני ראובן ווערט דערמאנט אין דער תורה א טאפעלע לשון אויב זיי וועלן גיין פאראויס באוואפנט זאלסטו זיי געבן עבר הירדן אויב זיי וועלן נישט גיין זאלסטו זיי נישט געבן. מיר האבן געלערנט רבי מאיר אומר רבי מאיר זאגט כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, יעדע תנאי וואס ער איז נישט געדאפלט אינו תנאי איז עס נישט קיין תנאי, ווייל ער האלט נישט מכלל לאו אתה שומע הן אין די משנה שטייט אסור, ווייזט אויס אז פון כלל פון לא לחולין ווייס איך אז ס'זאל זיין א קרבן.

ענטפערט די גמרא, ניין, כולה רב יהודה היא, די גאנצע משנה גייט ווי רב יהודה, והכי קתני און לערן אזוי, שרב יהודה אומר, ווייל רב יהודה זאגט, האומר ירושלים לא אמר כלום. דעריבער זאגן מיר אז עס מוז זיין דווקא כירושלים, ווייל רב יהודה זאגט ירושלים לא אמר כלום. פרעגט די גמרא, וכי אמר כירושלים לרב יודא מי מיתסר, אפילו ער זאגט מיט כף הדמיון ווערט עס דען גע'אסר'ט? והתניא מיר האבן געלערנט רב יודא אומר רב יודא זאגט האומר כירושלים לא אמר כלום, ווייל ער לערנט אז חומת העיר ומגדלותיה איז נישט געקומען פון די שיריים פון די לשכה איז עס נישט קיין דבר הנדור עד שידור ביז ער מאכט דעם נדר בדבר הקרב בירושלים. ענטפערט די גמרא, כולה רב יהודה, די גאנצע משנה גייט ווי רב יהודה, ווי כ'האב פריער געזאגט שרב יהודה אומר ירושלים לא אמר כלום, ותרי תנאי אליבא דרב יהודה, דער תנא פון אונזער משנה האלט אז רב יהודה לערנט כירושלים איז אסור, ווייל ירושלים איז יא געקומען פון די האלבע שקלים וואס איז איבערגעבליבן אין דער לשכה, און דער תנא פון דער ברייתא קריגט אויף דערויף.

אויב ער זאגט חולין שאוכל לך איז דאך א פשיטא שמותר ער זאגט ס'זאל זיין ווי חולין אויב ער זאגט חולין שלא אוכל לך, כאטש איך קען דאך טייטשן, אבער דאס וואס כ'וועל עסן וועט נישט זיין קיין חולין נאר קודש. די גמרא לערנט ווייטער אריין די ברייתא אז די ברייתא גייט ווי רב מאיר, וואס רב מאיר האלט נישט אז מכלל לאו אתה שומע הן. דער צווייטער דין איז לחולין שאוכל לך אסור. און דאס שוין זייער שווער. אויב אזוי דארף איך זאגן אז עס גייט ווי רב מאיר וואס איך זאג נישט מכלל לאו אתה שומע הן. והראיה איך האב דאך געזאגט אין דער רישא חולין החולין כחולין אפילו ווען ער זאגט לא אוכל לך איז מותר. אויב אזוי פארוואס לחולין שאוכל לך זאל זיין אסור? איך דארף דאך דערצו קומען אז ס'זאל נישט זיין חולין וואס איך עס, אבער דאס, נאר וואס דען זאל עס זיין קודש, דארף איך דאך צוקומען צו כלל לאו אתה שומע הן. פריער, גלייך נאך דער משנה, האבן מיר דאך געזאגט אז וואס שטייט אין דער משנה, לחולין שאוכל לך, מוז גיין אז ס'זאל זיין דאס וואס שטייט אז ס'איז אסור אז מ'מוז צוקומען מכלל לאו אתה שומע הן, דעריבער וויל דער ר"ן גורס זיין לחלין אן א וו, דעריבער ווערט עס גע'אסר'ט ווייל מיר זאגן ער איז מתפיס אין חלות תודה. דער דריטער פאל אין דער ברייתא לחולין לא אוכל לך מותר. דא אויך קען איך לערנען מיט א וו, כ'קען לערנען אן א וו, שטענדיג איז מותר. אויב ער זאגט לחולין לא אוכל לך, דאס וואס איך עס נישט זאל נישט זיין קיין חולין, איז דאך מותר. כ'האלט דאך נישט מכלל לאו אתה שומע הן, צי איך זאג לחלין לא אוכל לך. יעצט גייט די גמרא מפורש זיין די ברייתא. פרעגט די גמרא, רישא מני, די רישא וואס עס שטייט חולין החולין כחולין, ווען ער זאגט שלא אוכל לך אויך, איז דער דין מותר, ווער איז דאס רב מאיר היא, דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, וואס רב מאיר האלט נישט אז איך זאג מכלל לאו אתה שומע הן, אימא סיפא, זאגט דעם דריטן פאל, אין דריטן פאל שטייט לחולין לא אוכל לך מותר. והתנן מיר האבן דאך געלערנט לקרבן לא אוכל לך, רב מאיר אוסר, זאגט רב מאיר אסור, וקשיא בה, האט מען געהאט א קשיא פארוואס זאל זיין אסור לויט רב מאיר'ן, הא לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, ער זאגט ס'זאל נישט זיין קיין קרבן וואס איך עס נישט, אבער דאס וואס איך עס זאל זיין אסור ווי א קרבן, קומסטו דאך צו צוליב מכלל לאו אתה שומע הן, און רב מאיר האלט דאך דאס נישט, ואמר רב אבא, האט רב אבא געזאגט, נעשה כאומר, ווען ער זאגט לקרבן לא אוכל לך איז גלייך ווי ער זאגט, לקרבן יהא, דאס זאל זיין ווי א קרבן, לפיכך דעריבער לא אוכל לך, וועל איך מיט דיר נישט עסן. הכא נמי, דא ביי אונז אויך, ווען ער זאגט לחולין לא אוכל לך, הכי קאמר ליה אזוי זאגט ער, לא חולין ליהוי, ס'זאל נישט זיין קיין חולין, לפיכך לא אוכל לך, דעריבער וועל איך נישט עסן. דא דארף איך נישט צוקומען צו מכלל לאו אתה שומע הן. ענטפערט די גמרא, האי תנא, דער תנא פון דער ברייתא, סבר לה כרבי מאיר בחדא, ער האלט ווי רבי מאיר מיט איין זאך, ופליג עליה בחדא, מיט איין זאך קריגט ער אויף רבי מאיר. סבר לה כוותיה בחדא, מיט איין זאך האלט דער תנא ווי רבי מאיר דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, ער האלט נישט אז איך זאג מכלל לאו אתה שומע הן, אזוי ווי מיר זעען ביי דעם ערשטן דין, חולין החולין כחולין, בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך מותר, כאטש איך קען דאך זאגן חולין זאל זיין לא אוכל לך, אבער דאס וואס אוכל לך זאל נישט זיין קיין חולין נאר קרבן, איך זאג נישט אזוי ווייל ער האלט ווי רבי מאיר, איך זאג נישט מכלל לאו אתה שומע הן. ופליג עליה בחדא בקרבן, און ער קריגט מיט דער אנדערע זאך ביי קרבן, ער האלט נישט. אז לקרבן לא אוכל לך, וועל איך אפטייטשן אז ס'איז גלייך כאומר לקרבן יהא, לפיכך לא אוכל לך. דעריבער שטייט דא אויך ביי דעם דריטן דין, לחולין לא אוכל לך מותר, ווייל ס'איז נישט גלייך ווי איך זאג, ס'זאל נישט זיין קיין חולין דעריבער וועל איך נישט עסן. רב אשי אמר, רב אשי זאגט. הא דאמר לחולין והא דאמר לחולין. רב אשי זאגט, די גאנצע ברייתא גייט ווי רב מאיר. דאס וואס שטייט אין די סיפא לחולין לא אוכל לך מותר, רעדט זיך איך האב געזאגט לחולין מיט א שוא אונטער די למד, קען איך נישט זאגן אז ער מיינט לא חולין דעריבער לא אוכל לך. וואס זשע וועל איך זאגן, ער זאגט ס'זאל זיין חולין וואס ער עסט נישט, אבער דאס וואס ער עסט זאל זיין א קרבן. רב מאיר האלט דאך נישט מכלל לאו אתה שומע הן. הא דאמר לחולין מיט א פתח אונטער די ל' און דאס וואס רב אשי זאגט דאס לשון הא דאמר, דאס איז לאו דווקא, ווייל אין דער ברייתא רעדט זיך דאך דאס נישט אזוי. נאר דאס וואס דו ווילסט אסר'ן און דו ווילסט צוגלייכן צו דעם וואס דארט שטייט לקרבן לא אוכל לך ריכטיג, אויב ער זאגט לחולין די ל' מיט א פתח וועט עס האבן דעם זעלבן דין. ר ן אויבן, תניא חולין החולין כחולין בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך מותר, זאגט דער ר ן בשאוכל לך, פשיטא דשרי, ווען ער זאגט חולין וואס איך עס ביי דיר איז א זיכערע זאך אז ס'מותר, ובשלא אוכל לך נמי, ווען ער זאגט חולין זאל זיין דאס וואס איך עס נישט ביי דיר, נהי נמי דאיכא למימר, זאלט ער געזעין נאך קענען זאגן הא מה שאוכל לך, דאס וואס כ'וועל עסן ביי דיר לא יהא חולין זאל נישט זיין קיין חולין נאר א קרבן. אוקימנא לה כרב מאיר, די גמרא לערנט דאך ווייטער אריין דיע ברייתא ווי רב מאיר, דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, וואס רב מאיר האלט נישט איך זאל זאגן מכלל לאו אתה שומע הן. לחולין שאוכל לך אסור. כך היא הגירסא ברוב הנוסחאות, אזוי איז די גירסא אין אסאך גמרות. וקשה טובא איז זייער שווער, למה אסור, פארוואס דעמאלט ווען ער זאגט לחולין שאוכל לך זאל זיין אסור, והא משום מכלל לאו אתה שומע הן, צריכינן למיתי בה, כ'דארף דאך צוקומען צוליב מכלל לאו אתה שומע הן, ולר' מאיר לית ליה, און ר' מאיר האלט עס נישט, דער ראש טוט פארענטפערן דיע גירסא אויכעט, און תוספות רעדט שוין פון דעם. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן לא צריכין בהא למכלל לאו, איך דארף נישט צוקומען צו מכלל לאו, כיוון דאמר לא חולין על כרחך קרבן הוה, ווייל ער זאגט לא חולין איז דאס נישט קיין מכלל לאו מיינט מען ס'איז נישט חולין ס'איז קרבן, ליתא, כ'קען דאס נישט זאגן, דמשום הכי אוקימנא לעיל מתניתין דלא כרב מאיר. די גמרא פריער אין אנפאנג דף י א האב איך איינגעלערנט די משנה נישט ווי רב מאיר ווייל עס שטייט לחולין, זע איך דאך ווען איך זאג לחולין מיין איך מוז נישט עסן קרבן, איך מוז צוקומען צו מכלל לאו אתה שומע הן אלמא, אפילו בכי הא, אפילו דארט ווי מען זאגט לחולין, צריכין דארף מען האבן למכלל לאו אתה שומע הן לפיכך יש מי שאומר, דעריבער איז דא אנדערע וואס זאגן, דלא גרסינן לה הכא כלל, איך בין אינגאנצן נישט גורס די די פיהר ווערטער לחולין שאוכל לך אסור, ואחרים אמרו לקיים הגירסא בשם הראב ד ז ל, אנדערע זאגן כ'זאל יא דאס לערנען בשם הראב ד, װעלן חלום גרשינען בלא גאָר, און מי שמך מצער דעריבער װערט ער גסר, די ברכהלעס תודה קבע, װאָס דאָס איז דבר הנודע. לחלום לא יוכל לו, מוטער, בײן בבֿוא, צי איך לערן לחלום מיט א וואו, ווען ולא בוא תחלם לחלום איז עס נישט שייך פאר משה אין פרשת משפחות, אלעס גוט. וקשה לו, והוא לסת לו על המאה מקרה על אף אתה שומע הן. פארוואס שטייט דא על הקרבן לא יאכל לו רב מאיר רויטער? דאך איז על כדאתו, איך האב געלערנט אין די הבה מינא, דעם שמחה רב מאיר רויטער, דעריבער טוט רב מאיר אסר'ן לקרבן לא יאכל לו, משום דמשמע ליה, לקרבן לא קרבן. ס'זאל נישט זיין א קרבן וואס איך עס נישט, והכי קאמר, לא יהא קרבן מה שלא אוכל משלך, וואס איך עס נישט זאל נישט זיין קיין קרבן, ומה שאוכל יהא קרבן, פארוואס זאל עס זיין אסור אויב מ'האלט דאך נישט מכלל לאו אתה שומע הן, ואמר רבי אבא, האט רבי אבא גענטפערט, נעשה כאומר לקרבן יהא, דכיון דלקרבן משמע לקרבן, ומשמע לא קרבן, דאס ווארט לקרבן האט צוויי טייטשן, אמאל מיינט מען ס'זאל זיין א קרבן, און אמאל מיינט מען ס'זאל נישט זיין קיין קרבן, בכל דוכתא ודוכתא, מפרשינן לישנא, אין יעדן ארט טוה איך מפרש זיין דאס לשון בגוונא דמצי חייל נדרא, אזא אן אופן וואס דער נדר איז דערפון חל, והכי מפרשינן, טוה איך אזוי מפרש, דא קומט די. לקרבן יהא, דאס זאל זיין אסור ווי א קרבן, לפיכך לא אוכל לך. הכא נמי, איז דאך דא אויך ביי אונז שווער, ווען ער זאגט לחולין לא אוכל לך, שטייט אין דער ברייתא ס'איז מותר, לימא זאל מען זאגן, לא חולין ליהוי קאמר, אלא קרבן, ס'איז א קרבן, לפיכך לא אוכל לך. דאית לן לפרושי למד דלחולין הכי, איך דארף דא מפרש זיין די למד.

ולמאן דגורס לה בלא וואו, דער וועלכער איז גורס אן א וואו, וואס איך האב פריער אראפגעברענגט פון ראב"ד איך בין גורס לחלין, און וואס טייטש איך דעמאלט ס'זאל זיין ווי חלות תודה, אתי שפיר טפי, דעמאלט איז אסאך בעסער, דקא פריך אז די קשיא איז אזוי, דהיכי דאמרינן לקרבן יהא, אזוי ווי מיר טייטשן לקרבן יהא, דעריבער זאל איך נישט עסן, הכא נמי נימא זאל איך דא אויך זאגן דעמאלט ווען ער זאגט לחלין לא אוכל לך זאל איך זאגן לחלין יהא דהיינו חלות תודה זאל זיין צו חלות תודה דעריבער וועל איך נישט עסן והכי גרסינן הכא נמי אזוי ווי דא אזוי בין איך גורס, הכא נמי, נימא יחל לה', אין דער גמרא אין דער קשיא בין איך אויך אזוי גורס, אן א ווארט, הכא נמי דא אויך איז נימא לאמיר זאגן לכל יהא לפיכך דעריבער לא יאכל.